ברוך השם, מסכת יומא, דף ע"ט, עמוד א' אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אהן אמר. אמר רבה איז צוגעשטעלט, ס'דארף שטיין רבה. אמר רבה אמר רב יהודה, האט רבה געזאגט פאר רב יהודה, כותבת הגסה שאמרו, דאס וואס מיר האבן געלערנט אין דער משנה אין אנפאנג פרק, אז דער שיעור מ'זאל זיין מחויב יום כיפור, כרת צו בשוגג ברענגען א קרבן איז דער שיעור ווי כותבת הגסה איז דאס מ'האט געזאגט איז יתירה איז דאס גרעסער מכביצה מער ווי א ביצה איז דאס נאך מער הייסט עס ווי צוויי זיתים שטעלט זיך יעצט א שאלה אומעטום ווי די תורה האט געגעבן א שיעור אויף עסן איז דער שיעור ווי כזית פארוואזשע דא א זאגן מיר אז דער שיעור איז נאך מערער ווי א ביצה. נאר ביי דא א ביי יום כיפור ווערט דאך נישט דערמאנט דאס לשון פון אכילה, ס'ווערט דערמאנט דאס לשון תענו את נפשותיכם, וקים להו לרבנן, און די רבנן ווייסן דבהכי מיתבא דעתיה, אז אויב א מענטש וועט אויפעסן אזוי גרויס ווי כותבת הגסה, דעמאלט וועט ער זיין בארואיגט, ער וועט נישט זיין געפייניגט בציר מהכי, ער וועט עסן ווינציגער ווי כותבת הגסה, ער וועט נאר עסן ווי כביצה, לא מיתבא דעתיה, איז ער נאך אלץ געפייניגט. דאס איז גערעדט געווארן ווי שטייט דאס לשון פון עינוי. אבער דארט ווי שטייט אין די תורה די לשון פון אכילה, ווייסן מיר אז די שיעור אכילה איז כזית. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט פריער שטייט אין די משנה אוכלין ושותין עראי חוץ לסוכה, אז מען מעג עסן אכילת עראי חוץ לסוכה, נאכהער זאגט די גמרא איז ווי וועט זיין איינער וועט עס עסן אין סוכה איז דאס נישט קיין יוהרא, ס'הייסט נישט ער איז א בעל גאווה ער דארף נישט עסן אין סוכה און ער גייט עס עסן אין סוכה, דערציילט אויף דעם די גמרא מעשה והביאו לרבן יוחנן בן זכאי, ס'איז געווען א מעשה מ'האט געברענגט צו רבי יוחנן בן זכאי. אין סוכות און רבן גמליאל, מען האט געברענגט צו רבן גמליאל'ן שתי כותבות, צוויי טייטלען, און דלי של מים, און א עמער מיט וואסער, ואמרו האבן זיי געזאגט העלום לסוכה, מען זאל דאס ארויפברענגען אין סוכה. און אפילו פארזוכן האבן זיי נישט געוואלט, חוץ לסוכה, ותני עלה, און מ'האט געלערנט אויף דעם א ברייתא, לא מפני שהלכה כך, נישט ווייל דער דין איז אזוי אז מ'דארף עס עסן דווקא אין סוכה, אכילת עראי מותר, אלא שרצו להחמיר על עצמן, זיי האבן געוואלט אויף זיך מחמיר זיין. קומט אויס אז ווען איינער וויל עסן שתי כותבות, צוויי דייטלען, קען ער עס עסן חוץ לסוכה. איי פארוואס האט רבן גמליאל געהייסן ארויפברענגען? האט געוואלט מחמיר זיין. נאך שטייט דארטן, וכשנתנו לו לרב צדוק, מען האט געגעבן צו רב צדוק אוכל, עסנווארג, פחות מכביעה. וואס די עסנווארג איז געווען די גרויס ווינציגער ווי א איי, האט מען געזען ביי אים דריי קולות האט ער זיך געפירט אין דעם, איין זאך איז נטלו במפה, ער האט זיך נישט געוואשן צו דעם, נאר וואס דען ער וואלט עס געגעסן אן א טישטוך, נאר אזוי ווי ער איז געווען זייער א עמפינדליכער. האט ער ארומגעוויקלט די הענט אז ער זאל נישט אנרירן די עסנווארג מיט די האנט. א צווייטע זאך האט מען געזען, אכלו, ואכלו, ער האט עס געגעסן חוץ לסוכה, חוץ לסוכה. און א דריטע זאך האט מען געזען, ולא בירך אחריו, ער האט נאך, נאכדעם האט ער נישט געבענטשט. ס'איז דאך דא א מחלוקת. וויפיל איז דער שיעור פון אכילה מען זאל זיין מחויב פון ברכת המזון, ר' מאיר מיט ר' יהודה, צו כזית צו כביעה, ר' מאיר זאגט דער שיעור איז כזית, ר' יהודה זאגט כביעה, האט מען האט ער זיך געפירט אז כביעה ווייזט אויס פון דעם א. שוין ולא בירך אחריו קען זיין מען האט געגעסן אזא. ווייזט אויס פון דעם הא כביעה בעי סוכה, אויב זאל געווען זיין גרויס ווי א איי וואלט מען געדארפן האבן א סוכה, קומט דאך אויס אז ס'איז דאך געשטאנען אין גמרא די מעשה ביי רבן גמליאל אז שתי כותבות האט ער געגעסן חוץ לסוכה אז שתי כותבות איז ווינציגער ווי א ביעה.

א כאטש רבן גמליאל האט עס געגעסן אין סוכה, אבער לא שהלכה כן, דאס וואס ער האט עס געגעסן אין סוכה, איז נישט, ווייל ער האט מחמיר געווען, אבער מצד הדין וואלט ער עס געמעגט עסן חוץ לסוכה, איז דאך פון דעם א סימן אז שני כותבות איז ווינציגער ווי א ביעה. און כותבת הגסה

און סריח איז די טייטש נאך מיט א עודף, דאס הייסט אז די קערנדלעך פון די טייטלען זענען מערער ווי די טייטלען אליין. איי איר וועט זאגן ביי אונז איז נישט אזוי? דאס דארף מען קוקן וויאזוי די טייטלען זענען אין ארץ ישראל, ביי אונז די טייטלען וואס מען ברענגט דא אהער זענען געווארן אראפגעריסן פון בוים נאך גרינערהייט, איידער זיי ווערן צייטיג איז עפעס אנדערש. רבא אמר, רבא זאגט עפעס אנדערש. התם היינו טעמא, וואס האט ער געזאגט? לא שהלכה כן, אז אין אמת'ן האט מען עס נישט געדארפט עסן אין סוכה, ווייסטו פארוואס מען האט עס נישט געדארפט עסן אין סוכה? משום דהוו להו פירי, ווייל ס'איז פירות, ופירי לא בעו סוכה. און פירות דארף מען נישט האבן קיין סוכה, אפילו עס איז גרעסער ווי א ביצה, פירות דארף מען אויך נישט האבן קיין סוכה, טאקע ר' צדוק האט געגעסן ווי מען זאגט נישט קיין פירות, ער האט טאקע געגעסן לחם, איז זאגן מיר ווייל עס איז פחות מכביצה דארף מען נישט קיין סוכה, אבער א ביצה לחם דארף מען א סוכה, אבער פירות אפילו מער ווי א ביצה דארף מען נישט קיין סוכה. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'על דיך א קשיא פרעגן, דו זאגסט אז פירות קען מען עסן חוץ לסוכה, מיר האבן געלערנט, אמר רבי, רבי האט דערציילט, כשהיינו לומדים תורה אצל ר' אלעזר בן שמוע, ווען מיר האבן געלערנט תורה ביי ר' אלעזר בן שמוע, געדענק איך א מעשה, הביאו לפנינו, מען האט געברענגט פאר אונז תאנים, פייגן, וענבים און וויינטרויבן, ואכלנום, און מיר האבן דאס געגעסן, אכילת עראי. חוץ לסוכה, אכילת עראי האט מען דאס געגעסן חוץ לסוכה, ווייזט אויס פון דעם אכילת עראי אין, אז פון פירות מעג מען עסן חוץ לסוכה דווקא אכילת עראי, אכילת קבע לא, אכילת קבע טאר מען נישט עסן חוץ לסוכה, איז דאך א קשיא אויף רבא'ן וואס רבא האט פריער געזאגט אז פירי לא בעו סוכה, זאגט די גמרא אימא, זאג אזוי. אכלנום, מיר האבן עס געגעסן, אסאך האבן מיר עס געגעסן, נאר ווייל דאס האט דאך א דין כאכילת עראי, דעריבער האט מען עס געגעסן חוץ לסוכה, אבער דאס וואס שטייט כאכילת עראי מיינט מען נישט מען האט געגעסן די פירות עראי, פירות האט מען געגעסן אסאך, פארוואס האט מען עס געגעסן חוץ לסוכה ווייל ס'האט א דין כאכילת עראי. אדער כ'עט דיך זאגן, אכלנום אכילת קבע, ואכלנו, און מיר האבן געגעסן פת אכילת עראי בהדייהו חוץ לסוכה, און מען האט געגעסן די פירות, און א חוץ דעם האט מען צוגעגעסן א שטיקל ברויט, די גמרא זאגט אויף א ארט אין ברכות אז ס'איז דא פירות וועלכע זענען זייער. זיס, עסט מען צו זען צי עפעס וועט זיין צי זיס. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה, לאמיר זאגן ס'וועט זיין א ראיה צו רבא'ן וואס רבא זאגט אז פירות דארף מען נישט עסן אין סוכה, האבן מיר געלערנט לפיכך דעריבער אם השלים. במיני תרגימא, דארט שטייט אין גמרא לויט א הוה אמינא אז ר' אליעזר האלט א מענטש איז מחוייב צו עסן אין סוכה פערצן סוכות סעודות, און אויב ער האט פארפעלט איין סעודה איז אויב ער האט עס משלים געווען במיני תרגימא, תרגימא טייטשט דער רש"י ליפתן, ליפתן ווערט אנגערופן א זאך וואס מען עסט עס צו צו דעם ברויט, א צו.

אדער כ'וועל דיר זאגן, באתרא דלא שכיח פירות, אז אין אן ארט וואס דארט וואקסט נישט קיין פירות, דארטן דערמאנט ער תרגימא, אבער אין אמת'ן קען זיין אז פירות דארף אויך האבן סוכה, קיין ראיה פון דעם צו רבא'ן איז נישט פארהאנען. רש"י.

איך וועל דיר א ראיה ברענגען אז כות אז דער אז צווישן כזית און כותבת איז נישט דא קיין מיטל שיעור, אז אויב איך זאל זאגן אז דאס איז מער ווי א ביעה איז דאך דא א מיטל שיעור, כזית איז די קלענסטע, ביעה איז די מיטלסטע, און כותבת איז גרעסער, זאגט רב זביד ניין איך מוז זאגן אז די א גרעסערע שיעור פון כזית איז כותבת, דאס הייסט א ביעה איז גרעסער פון א כותבת, דתנן מיר האבן געלערנט בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אין די תורה שטייט ביי דעם לאו פון חמץ לא יראה בל יראה בל ימצא ווערט דערמאנט באזונדער חמץ און באזונדער ווערט דערמאנט שאור, חמץ מיינט מען א זאך וואס מען קען עס עסן, שאור זויערטייג דאס וואס מאכט אנדערע זאלן זיין חמץ שני די בית שמאי זאגן שאור די שיעור פון שאור מען זאל עובר זיין בל יראה ובל ימצא בכזית אז ס'איז דא א כזית איז מען עובר בל יראה בל ימצא חמץ חמץ איז מען נאך ביי כזית נישט עובר נאר מען איז עובר בככותבת אז ס'איז אזוי גרויס ווי א דאטל. די בית הלל קריגן און זיי זאגן סיי חמץ און סיי שאור איז דער שיעור כזית, איז די סברה פון די בית הלל פארשטייט מען, ווייל ביי חמץ איז דאך דא א דין אכילה, וויפיל איז דער שיעור ביי אכילה, איז דאך כזית, איז די זעלבע זאך בל יראה בל ימצא אויך א כזית. אבער והוינן בה, מיר האבן אויף דעם געפרעגט א שאלה, מאי טעמא דבית שמאי? וואס איז דער טעם פון די בית שמאי וואס ביי חמץ זאגן זיי א גרעסערע שיעור? ס'קומט דאך אויס אז די בית שמאי זענען מקיל, אז זיי זאגן חמץ מיט א כזית איז מען דאך נישט עובר בל יראה און בל ימצא, ווען איז מען עובר בככותבת? וואס איז זייער טעם וואס זיי מאכן א חילוק פון שאור ביז חמץ? זיי זאגן אזוי, אויב איך זאל זאגן אז ביידע האבן דעם זעלבן שיעור, ווי די בית הלל זאגן אז ביידע איז דער שיעור כזית, נכתוב רחמנא חמץ, זאל נאר די תורה שרייבן נאר ולא יראה לך חמץ, וועל איך זאגן חמץ איז אפילו דער שיעור כזית, אזוי ביי אכילה, ולא בעי שאור, שאור זאל אינגאנצן נישט שטיין, ואנא אמינא וועל איך זאגן מה דחמץ שאין חימוצו קשה, חמץ איז דאך נישט קיין אזוין שטארקע חמץ, אסור בכזית איז מען עובר בל יראה בל ימצא, אז ס'איז נאר א כזית, שאור שחימוצו קשה, איז דאך דאס א הארבערע זאך, לא כל שכן אוואדע און אוואדע מיט א כזית איז מען עובר, זאגן אז שאור ווייל עס איז הארב ווייל שחימוצו קשה זאל מען נישט דארפן האבן קיין כזית, קען איך דאך נישט זאגן, ווייל אויב איך לערן אפ די גאנצע זאך שאור פון פון חמץ, איז דאך דא א כלל, דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מדפלגינהו רחמנא, אז די תורה האט מיר זיי פונאנדער געטיילט, א באזונדער לאו איז דא אויף חמץ, און א באזונדער לאו אויף שאור. לימדה לך קומט מען די פסוק לערנען שיעורו של זה, די שיעור פון חמץ לא כשיעורו של זה איז נישט אזוי ווי די חמץ און ווי די שיעור פון שאור, שאור בכזית, די שיעור ביי שאור מען זאל עובר זיין בל יראה בל ימצא איז בכזית, וחמץ איז די שיעור בככותבת, יעצט איז שוין גוט אויב זאל מען שטיין חמץ אליין, אמת טאקע איך וועל אפלערנען פון חמץ. שאור, אבער אויב ס'זאל נאר שטיין חמץ אליין אין די תורה וועט מען זאגן וועלכן שיעור? ככותבת, דער שיעור ביי חמץ איז דאך ככותבת, און איך וועל אפלערנען שאור פון חמץ, זאל טאקע זיין שאור איז הארבער, אבער אויב איך ווייס דעם שאור נאר פון חמץ, וואלט איך געזאגט דיו לבא מן הדין להיות כנדון, וואלט איך געזאגט אז ווען איז מען עובר אויף שאור דווקא בככותבת, דעריבער האט מיר שוין די תורה געדארפן שרייבן. באזונדער שאור, און פון דעם ווייס איך אז דער שיעור איז נישט גלייך ווי דער שיעור, אבער דאס ווייס מען דאך זיכער אז דער קלענסטער שיעור איז דאך כזית, דאס איז דאך זיכער. איז יעצט ואי סלקא דעתך אויב איך וועל זאגן כותבת הגסה שאמרו יתירה מכביעה, אויב איך וועל לערנען

נאר זיי זאגן ווייל עס שטייט באזונדער שאור און באזונדער חמץ איז א סימן אז חמץ איז דאך נישט חמוצו קשה איז דאס א גרעסערע שיעור. טא וועלכעס איז א גרעסערע שיעור? א גרעסערע שיעור פון א כזית איז אויב איך וועל זאגן א וועלכעס איז א גרעסערע שיעור פון א כזית א ביצה. אויב אזוי, ליתני כביצה, זאלן זיי די בית שמאי זאגן אז שאור בכזית און חמץ האט א גרעסערן שיעור, איז דער שיעור כביצה. פארוואס גייען זיי שפרינגען ס'זאל זיין כותבת? אפילו איך וואלט געפונען א קלענערן שיעור ווי א ביצה, וואלט גרעסער פון א כזית און קלענער פון א ביצה, וואלט איך אויך דאס אנגענומען, ווייל דער עיקר גייען מיר דאך זאגן אז איך מוז זאגן אז בחמץ דארף זיין א גרעסערע שיעור, מיט וויפיל גרעסער? מיט איין מדריגה. אלא לאו שמע מינה, איז פון דעם א ראיה ווען איך זעה אז מיר געפינען אז וועלכעס איז א גרעסערע שיעור פון א כזית, זאגן די בית שמאי איז כותבת,

איז דאס טאקע אין אמת'ן וועל איך לערנען ווען רבא האט געזאגט יתירה מכביצה הא סתמא איז כביצה און ווי עס איז משמע פון תוספות די גליון הש"ס שטעלט זיך אויף דעם מען מוז עס אזוי לערנען אז סתם איז כביצה אבער ס'איז אביסעלע ווינציגער ווי א ביצה. ווייל אויב איך זאל זאגן סתם איז ממש ווי א ביצה, וואלט געווען א בעסערע סברא דער תנא זאל מיר גיין לערנען כביצה, ווייל ביצה ווערט דאך אסאך מאל דערמאנט וועגן שיעורים לגבי טומאת אוכלין, ועוד עוד אחרי פון דעם ואי נמי, און פון דעם ואי נמי זע איך דאך אז פריער האב איך אנגענומען די סברא אז ס'איז נישט גלייך ואי נמי כי הדדי נינהו, און אפילו ביידע זענען גלייך, איז קען זיין חדא מינייהו נקט, ער כאפט נאר אן איינס, ווייל ער וויל מיר טאקע דאס דערציילן, ווי מען זאגט אז כותבת איז אזוי גרויס ווי א ביצה. ממילא איז פון דא נישט קיין ראיה. אז כותבת איז קלענער ווי א ביצה אלא זאגט די גמרא מהכא פון דער משנה שטייט אין דער משנה עד כמה מזמנין וויפיל זאל מען עסן מען זאל זיך מצרף זיין צו זימון און די זעלבע זאך איז דא רעדט מען וויפיל איז די חיוב מען זאל נאכדעם דארפן בענטשן איז מען זיך מצרף צום זימון עד כזית דברי רב מאיר רב מאיר זאגט

ואכילה איז דאך נאר כזית ורבי יודא סבר און רבי יודא לערנט ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה אזויפיל עסן וואס מען ווערט מיט דעם זאט ואיזו וויפל איז דאס זו כביעה אז מ'עסט א ביעה איז שוין א מענטש זאט ואי סלקא דעתך און אויב דו וועסט זאגן כותבת הגסה שאמרו, יתירה מכביעה, גרעסער ווי א ביעה, טא ווי קאן דאס זיין? גיב א קוק, השתא כביעה, שבועי משבעא, אז דו זאגסט פון איין ביעה, מ'עסט אזויפיל עסן וואס איז גרויס ווי איין ביעה, ווערט שוין א מענטש זאט, דעתא לא מיתבא, ער הייסט נאך אלץ געפייניגט ועניתם, דאס קאן דאך נישט זיין.